העלא און וועלקאם בעק, ס'איז געווען א שטיקל ברעיק, ס'איז געווען יום טוב, איך וויל איך וויל זאגן א שאט אוט פאר מיין פראדוסער, בעריש איז געווארן א חתן, מזל טוב, מיר ווייזן די בעלונס מיט די זאכן, עניוועי, היינט האב איך א א אינטערעסאנטע קאנצעפט וואס מענטשן זענען זייער אינטו איט אין די אין די אינדעסטרי וואס ער העלפט ס'איז א ס'איז א זאך פאר דעם. העלא און וועלקאם פאר נחמן ליזער. העלא, העלא ארי, יישר כח פאר די פראגרעם. מיין נאמען איז נחמן ליזער און אונז האבן א פראגרעם וואס הייסט קאנעקט בוקס וואס די גאול פון אונזער סאפטוועיר איז דא היינט זייער אסאך היימישע אידן וואס פארקויפן אויף עמעזאן סיי איבעי און אנדערע פלאטפארמס, וואלמארט, און אונזער גאול איז צו העלפן מענטשן פארשטיין עקזעקטלי אויף וועלכע פראדוקטס זיי מאכן געלט, וועלכע פראדוקטס זיי מאכן נישט געלט, און טו גיוו דעם א אוועראל דזשענעראל פיקטשער אויף זייער ביזנעס.
סאו. מען קען נישט נוצן קוויקבוקס אויף עמעזאן? סאו דאס איז זייער א גוטע קוועשטען. יעדער איינער דארף נוצן קוויקבוקס. אונזער פראגרעם איז נישט צו ריפלעיסן קוויקבוקס. וואס אונזער פראגרעם טוט איז, אין ארדער צו טון קוויקבוקס, לאמיר זאגן דו גייסט אריין אין א גראסערי, אקעי סאו דו נעמסט א באטל מילך, דער גוי שטייט ער סקענט דער באטל, וואס געשעהט איז דער באטל גייט אריין אין א POS סיסטעם, שפעטער ביינאכט די POS סיסטעם סינקט זיך מיט קוויקבוקס, זאגט אים נישט ער סינקט אריין אלע פראדוקטס וויפיל באטלעך מילך פארקויפט באט, זאגט אים ס'איז היינט פארקויפט לאמיר זאגן הונדערט טויזענט דאלער ווערט פון סחורה, סאו די פראגרעם נעמט קער פון אלע זאכן וואס געשעהט אין די סטאר, און עט די ענד אוו די דעי שיקט עס די טאטעל נומבערס צו קוויקבוקס אז מען זאל קענען מאכן א חשבון וויפיל געלט מען האט געמאכט, זעלבע זאך געשעהט מיט די עמעזאן, סאם האו אלע דיינע סעילס אין עמעזאן, אלע דיינע אינפארמעישאן דארפסט האבן ענטערד אין די קוויקבוקס, סאו דאס וואס אונז טוען, אונז קאנעקטן זיך צו עמעזאן'ס עי פי איי, אונז פולן אריין אלע זייער אינפארמעישאן אריין אין די בעק ענד אין אונזער פראגרעם, און נאכדעם שפעטער האבן אונז א גאנצע סיסטעם וויאזוי זאכן פארן אריין אין קוויקבוקס. עמעזאן האט נישט אזא פיעטשער וואס. עמעזאן איז נישט קיין אקאונטינג פראגרעם, עמעזאן איז א פלאטפארם ווי מענטשן פארקויפן זאכן, יו נאו, די. כ'מיין, איך ווייס אז זייער אסאך מאל ס'דא אנדערע פראגרעמס וואס מענטשן מאכן און עמעזאן טרייט נאכצומאכן, באט עט די ענד אוו די דעי, למשל די קלעסיק עקזעמפל איז ריפרייסינג, אז דו קענסט אפשטעלן סערטען רולס אז בעיסד אויף יו נאו לייק וואס דיין וואס דיין מינימום פרייז איז, וואס דיין מעקס איז, באט ס'דא אסאך אנדערע פראגרעמס וואס טוהן עס מער אין דיטעילד און זיי האבן אסאך בעסערע רולס, לייק פאר עקזעמפל אויב ס'דא אזויפיל קאמפעטישן, אזוי ווייניג קאמפעטישן, ס'דא אלע מיני וועגן וויאזוי מ'קען עס טוהן. סאו איך ווייס עמעזאן האט ארויסגעגעבן זייער אייגענע רי פרייסינג סאו עמעזאן האלט אין איין ארויסגעבן באט עמעזאן איין זאך זיי גייען קיינמאל נישט טון איז ווען א מענטש זיצט א גאנצע טאג און ער פאוקעסט אויף איין קאנצעפט איין אישו איך וויל דאס סאלווען איי ניד טו געט איי ניד איט איך דארף עס די וועג איך דארף טון דאס איך דארף טון יענץ איטס נאט די סעים עז ווען עמעזאן דזשאסט געט א ראל ארויס עפעס און מ'הערט נישט פון זיי פאר נאך דרײַ יאר נאכדעם.

דער מעקינג איז סיגניפיקענט. ס'איז גאנץ א אנדערע קאנצעפט. ס'איז קאמפליט א אנדערע קאנצעפט, באט מענטשן מיין איך אוועג האבן עס מער ליב ווייל ס'גייט געבן אסאך מער פאוער בעק צו די ענד יוזערס ווערסעס עמעזאן. בעסיקלי שאפפיי מאכט זיך דיין סטאר, דו קענסט פארקויפן א סחורה דארט וואס דו ווילסט קען זיין אפען, צוגעמאכט, איטס יור ביזנעס, יא, רייט? עמעזאן מוזטו גיין מיט אלע זייער גיידליינס, און איין טאג מיטן צווייטן יו נאו, סאו ס'איז טו סי דעט אדער פיפל אר מעקינג סיגניפיקענט פראגרעס אין די אי-קאמערס ספעיס איז א גוטע זאך צו זען.

און נאכדעם עווענטשעל ווען די קוויקבוקס קען אדער קענסטו נוצן קוויקבוקס אנליין אדער קענסטו נוצן די דעסקטאפ ווען ער שיקט די אינפארמעישאן צו קוויקבוקס אבוויעסלי אויף דיין קאמפיוטער באט נאכדעם מיר האבן אויך ריפארטינגס האבן זיי אסאך אנדערע פיטשערס אויף די פראגרעם וויטש איז אלעס וועב בעיסד.
וואו. אקאונטענטס נוצן דאס? יא, אונז האבן, איך דיעל יעדן, יעדע פאר טעג קומט אריין נאך א אקאונטענט, יו נאו, לייק יער ענד, זיי ווילן מאכן די טעקס ריטורנס, זיי שטעלן קוועשטענס ווי אזוי זיי טוען צערטענע זאכן, ס'איז דא אסאך, די אקאונטענט ווערט אינוואלווד אין די סעט אפ,

סאו עט דעט פוינט מיין מיין חבר קאלט מיך צוריק און ער זאגט מיך ליסען יו נאו כ'האב יעצט פונקט א קאר יו נאו וועסט באקומען א מיני ווען דעיס, ענד איי וואס לייק אקעי כ'האב נאך איין וואך געבליבן און לייק כ'דארף צאלן רענט סאו איים דזשאסט גאנא דו איט סאו דעמאלטס האב איך אנגעהויבן כ'האב מיין ערשטע דזשאב געווען כ'האב עקשעלי געדרייווט פאר מאטי'ס קאר סערוויס א ווען? געדרייווט א ווען כ'האב געהאט די נייע סיענע עט דעט פוינט ס'איז שוין יעצט אלט און

און ס'דא ס'דא אויכעט אקאונטינג איז דא היימישע קאורסעס אוועילעבל ס'דא אין בארא פארק איז דא איינס פון קאופ און נאכדעם איז דא אין לעיקוואד איז דא אויך איינס אין מאנסי וואס געבן אקאונטינג קאורסעס סאו ס'דא היימישע קאורסעס אוועילעבל וויטש די איידיע פון היימישע קאורסעס איז נומבער וואן ס'איז זיי מאכן עס עפארדעבל מ'זאל עס קענען עפארדן

סאו דארט האט זיך אנגעהויבן די דזשערני, און כ'האב אנגעהויבן צו מאכן אביסל ריסערטש, און כ'האב געדארפט גיין צו צוויי סקולס בעסיקלי ווייל כ'האב געוואלט בלייבן אין מאנסי, און נישט געוואלט אריינפארן אין בארא פארק, סאו כ'געדארפט גיין קודם צו, בין איך געגאנגען קודם צו TTI צו באקומען א בעטשלערס דעגרי, וואס רוב פון מיין קלאס איז געגאנגען נאכדעם אויף, זיי האבן געטוהן א מאסטערס אין סייקאלאדזשי,

האסט לייסענס פאר באס? וואו? יא איך האב באס לייסענס.
אקעי. און כ'האב געהאט פיר שעה ליידיג, און נאכדעם פון טו טו פייוו דארפסטו צוריק גיין דרייוון. סאו כ'בין געגאנגען כ'האב געמאכט באס לייסענס. און כ'האב געענדיגט די לייסענס, די טאג פון די ראוד טעסט קאלט מיך אן מיין מענעדזשער אז זיי ווילן עפענען די דיספעטשינג אפיס. סאו אט דעט פוינט געווען איך שוין אזוי פעד אפ מיט זיצן אויפן ראוד א גאנצע טאג צען שעה יעדן טאג א גאנצע בעק ענד פארט אז כ'האב דעסיידעד יו נאו וואט

און איט קעים טו די פוינט ווי ער האט שוין נישט געקענט ראנען זיין אייגענע ביזנעס און מענעדזשען די מאטי'ס קאר סערוויס, לייק די מאנסי ברענטש, סאו ער האט געזאגט פאר זיינע באסעס דעט הי העז טו ליוו, סאו זיי האבן אנגעהויבן צו זוכן א ריפלעיסמענט און זיי האבן נישט געהאט, האט ער געזאגט ליסען איך האב דא א אינגערמאן, סאו די זאך איז ווייל איך בין געווען א דיספעטשער, מ'איז געזעצן צוזאמען די גאנצע טאג סאו הי גאט טו נאו מי, און ער האט געזען אז יו נאו איך קען איך קען עס נעמען, האט ער געזאגט יו נאו לייק איך האב דא איינעם נעם עס איבער, זיי זענען געווען אביסל העזיטענט אין ביגינינג בין איך געווען זייער יונג עט דיס פוינט באט איטס זייער אריינגעפושט איך לאז נישט אנשטאט קיינעם אנדערש דזשאסט נעם אים אונטער איבערנעמען די דזשאב סאו נאכדעם בין איך געווארן די מענעדזשער סאו עט דעט פוינט איך האב נאך געווען אין סקול סאו נאכדעם ווען איך גענדיגט די איך האב גענדיגט מיין בעטשעלערס דעגרי און איך האב אנגעהויבן די מאסטערס ווייל איך האב געוואלט נאך ענדיגען מיין סקול איך בין שוין געווען אזוי טיף אינמיטען און אזויפיל כוחות אריינגעלייגט אז איך האב עס נישט געוואלט אויפגעבן.

און עס איז געווען אויף טרי או סיקס סאו עס איז נישט ווי קענסט עס ארויס לייגן צוריק אויפן גאס סאו איך מוז עס גיין שלעפן אקעי איך קום אהין וואס דארף מען טון איך קום אהין און ביז איך באקום א טאו טראק און ביז איך האב עס געטאוט און און אל דעט קיינד אף ארבעט לייק און פלאס די נעקסטע טאג דארפסט נאך זיין אויף סקול מיט א אויסגערוהטע קאפ און נאך נישט אהיים קומען טון פול מיט האומווארק איט וואס לייק וואזענט נישט געארבעט. יא סאו איך בין געקומען צו א פוינט ווי איך האב געפילט אקעי איך קען נישט טון ביידע אדער בלייב איך מענעדזשער פון די קאר סערוויס אדער גיי איך אדער גיי איך אין סקול. סאו כ'האב געהאט א כ'האב א פעטער וואס האט געהאט א ריזיגע ביזנעס. האסט געהאט אוועקגעלייגט געלט? ניין כ'האב נישט געהאט אוועקגעלייגט געלט באט די סקול סעקונד כ'שוין זאגן כ'האב געקאלט כ'האב געפרעגט מיין פעטער עט דעט פוינט וואס איך זאל טון, לייק יו נאו, זאל איך קאנטיניוען זוכן, יו נאו, אין די בעק אין דעיס ווען איך האב נישט געהאט קיין גוטע דזשאב, און אודאי אויב איך האב א מענעדזשער, איך האב א גוטע דזשאב, מאך איך שיין געלט, און איך בין העפי אין די דזשאב, ס'געווען זייער טשעלענדזשינג, איך האב ליב געהאט די טשעלענדזשעס, אן די אדער הענד, יו נאו, כ'ווייס, זאל איך אויפגעבן די אקאונטינג, איך פיל ווי איך קען נישט. האט ער מיך געפרעגט, נחמן, ווען דו גייסט זיין דרייסיג יאר אלט, וואס ווילסטו זיין? ווילסט זיין אן אקאונטענט, אדער ווילסט זיין א קאר סערוויס מענעדזשער? האב איך אים געזאגט איך וויל זיין אן אקאונטענט, פרעגט ער מיך קענסט עפארדן צו גיין אין סקול אן די דזשאב? זאג איך אים יא איך קען עס עפארדן סאו דען דזשאסט גאו פאר איט, איך קען עס עפארדן סאו דען דזשאסט גאו פאר איט, סאו איך האב נאך געהאט מיין באס לייסענס און איך האב דעסיידעד עט דעט פוינט איך גיי ווערן א באס דרייווער.

סאו די נעקסטע וואך בין איך געגאנגען איך קאל אן מיין באס און כ'האב שוין א דזשאב כ'האב שוין אלעס סאו זאג איך אים איך וויל געבן נאטיס כ'האב געמיינט ער פליפט און זיי מ'דארף רעדן מ'דארף זיך אוועק זעצן אקעי שוין געבט מיך ער דארף נאך א טאג צוויי ווען סגייט זיין סגייט זעלבע זיין מיין איך טענקס גיווינג איך זאל אראפקומען צו אים אין אפיס דעמאלטס איז זאך מ'וועט עס דורך שמועסן שוין כ'קום אראפ ער טרייט מיך צו קאנווינסען.

איך וויל ארויס גיין סאו יא לייק וואס יו נאו לייק אפשר ווילסטו מער געלט אפשר ביסטו נישט נישט העפי עפעס באדערט דיך האב איך אים געזאגט נאו סימפל איך פאוקעס אויף מיין פיוטשער און איך וויל טוהן אקאונטינג ענד יו נאו דאס איז וואט איי דיסיידעד טו דו סאו מען פרעגט וואס גייסטו טוהן איך זאג איך גיי דרייוון באסעס אויך אויך אנגעקוקט פאר א משוגע באט איך האב אפגעמאכט מיין מיינד ענד דעט וואס איט סאו נאטינג נאטינג וואס גאנא סטאפ מי עט דעט פוינט.
פאוערפול.
אממ. שוין. אקעי נאו פראבלעם. קיצור איך דארף אים געבן נאטיס צו ס'איז פֿיר וואכן, זעקס וואכן, שוין ווי אגריד אן איט. ענד נעקסט טאג קאלט ער מיך אן. טו מיך. קאלט מיך אן יודי מיין בעל הבית קאלט מיך אן. איך נעם קיינמאל נישט קיין איין מענטש פון איין ביזנעס צו די צווייטע. עני מענטש לייק דאס איז יו נאו איך גיי נישט נעמען איינער פון די קייסערס קאמפעני צו איך האלט נאך א ביזנעס א קיטשען קאמפעני. איך גיי נישט נעמען איינער פון די ביזנעס צו די צווייטע ביזנעס. באט האסט מיך געבן נאטיס סאו ביסט אוט אוו די קאמפעני. אמת'דיג איך זוך א גוטע בוקקיפער צו וואס קען מיר טון די בוקקיפינג. סאו טראכט איך יו נאו וואט, ליסטען עס איז אקאונטינג, סעים איידיע, סעים יו נאו, מ'זאגט עס איז נישט, כ'האב געוואלט עכט זיין אן אקאונטענט נישט זיין קיין בוקקיפער, באט יו נאו, ס'איז סעים פיעלד, כ'האב באקומען עקספיריענס, ס'איז א אפיס דזשאב, אויך איז די פראבלעם איז געווען אז די סקול וואס כ'האב געגאנגען צו, פלעג מען האבן לייק צוויי אדער דריי קלעסעס יעדע זונטאג.

און סאו איך האב צוריק געקאלט די מענטשן אין די באסעס, איך האב געזאגט איך קען נישט קומען, דארף מען איינער פון די קייסער דרייווערס זאל מיך איבערנעמען דארט, און שוין איר האט איר האט באקומען א איר האט באקומען א ריפלעיסמענט, און נאכדעם האב איך אנגעהויבן צו ארבעטן אין די קאמפאני, און די קאמפאני האט אנגעהויבן צו וואקסן, נאך וואן אייטעם די קאמפאני געהאט א קליינע וועירהאוז פון דרײַסיק טויזנט סקווער פיס, שפעטער האבן זיי געמופט צו א גרעסערע וועירהאוז הונדערט טויזנט סקווער פיס, נאכדעם זיי גענומען נאך א בילדינג, סאו איך בין מיטגעוואקסן מיט די קאמפאני, און עט די סעים טיים בין איך נאך געגאנגען אין סקול פאר מיין מאסטערס דעגרי, און יא איך ארבעט דארט כמעט פֿיר יאר און כ'האב אויפגעפיקט זייער אסאך עקספיריענס און זייער אסאך עקספערטיז, זייער אסאך פראבלעמען וואס איז געשען אין די בוקס און זאכן וואס זענען געגאנגען ראנג דארט, זאכן וואס כ'האב געטרייט אויסצופיגערען און אלע די זאכן, סאו דארט האב איך אויפגעפיקט זייער זייער אסאך עקספיריענס און די סקול האט גענומען לענגער ווי איך האב געמיינט, ווייל ביי די טיים כ'האב געפינישט די סקול עט דעט פוינט יו נאו כ'האב אנגעהויבן צו זוכן וואסערע אפשענס איך האב געוואלט, איך האב געוואלט גיין ווי געזאגט עפענען מיין אייגענע אקאונטינג פירם באט איך האב נישט געהאט קיין שום עקספיריענס אין טעקסעס ווייל איך האב נאר געטון בוקקיפינג סאו כ'האב געטרייט ארום צו גיין כ'האב אפילו געגאנגען צו איינעם פרעגן צו כ'קען ארבעטען לייק פאר פרי אביסעל ס'איז אזוי פאני געווען יו נאו איך קען היינט אלע אקאונטענטס וואס כ'האב זיך געבעטען פאר דזשאבס מיט באט פאר סאם ריזען קיין איינער אין די מאנסי אקאונטענטס קיינער האט מיך נישט געוואלט היירען קען זיין אז איינער האט מיך יא געהייערט און די נעקסטע טאג האט ער מיך גערופט געזאגט איי'ם סארי קענסט נישט קומען מאוסט פראבלי עפעס א קאנסאלטענט האט אים געזאגט אז ער גייט דיך פראבלי צונעמען האלב פון די ביזנעס יו נאו סאמטינג לייק דעט וויטש איז נאט טרו וויטש איז איידיעלי וואטעווער יו נאו מינט טו סעי אסאך מאל מענטשען גייען אריין אין ביזנעס און מען מיינט לייק מ'נעמט אריין א גוטע ארבעטער און ער גייט ווערן צו גוט און ער גייט דיך איבערנעמען

דיין אקאונטענט האסטו א רילעישאנשיפ מיט, און אז ער העלפט דיך מיט קאמפלעקס זאכן און עווענטשעלי שיקסטו אים אריבער צו איינעם אנדערש אין אפיס, יענער גייט אוועק, ער קען אסאך מאל וועלן בלייבן דיעלן מיט יענעם, באט ס'דא אנדערע וועגן, קוק למשל אויף א קאמפני ראט ענד קאו, יא? ראט ענד קאו האט וויפיל מענטשן? דארט א פאר הונדערט מענטשן, וויאזוי וואקסט די קאמפני? אז יעדע גוטע מענטש וואס קומט אריין, עט סאם פוינט ווערט ער ווערט ער ארויף, קען ער ווערן ארויפגעריקט צו א פארטנערשיפ לעוועל, וואו בעסיקלי ער בלייבט פארט אוו א קאמפעני, בלייבט פארט מיטגליד אינאיינעם, באט האט זיך זיין אייגענע אקאונטס און ער בויט זיך ווייטער. סאו פאר סאם ריזען די היימישע אקאונטענטס, די קליינע אקאונטענטס אדאפטען נישט צו דעם. סאו איך בין געבליבן בעסיקלי, איך האב געוואלט ארויס גיין פון מיין דזשאב עט דעט פוינט, איך דזשאסט וואנטעד טו גאו אן מיי אוין, קיין אקאונטענט וואס וואלט מיך הייערן, כ'האב גארנישט געקענט טרעפן. סאו דעמאלטס דעמאלטס האב איך דעסיידעד אז כ'גיי עפענען א בוקקיפינג קאמפעני. סאו כ'האב געזאגט פאר מיין באס איך גיי ארויס, גיב זיי דא צוויי חדשים נאוטיס, און כ'האב אנגעהויבן, כ'האב געעפנט מיין אייגענע בוקקיפינג ביזנעס, כ'הייב אן צו סעילסן, און קלאפן טירן מענטשן צו טון בוקקיפינג דא און דארט, נאכדעם עט סאם פוינט האב איך אנגעהויבן צו באקומען עמעזאן קלייענטס, סאו כ'האב אנגעהויבן צו טון בוקקיפינג פאר עמעזאן סעלערס. און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די גאנצע אישו, וויפיל געלט האט געמאכט די פראדוקט, וויפיל געלט מאכט יענע פראדוקט, איינע פון מיינע ערשטע עמעזאן אקאונטס איז געווען צוויי שותפים, וואס איינער איז געווען א שותף נישט אין אלע פראדוקטס, סאו אמאל האבן זיי געהאט צוואַנציק פראדוקטס אויף עמעזאן, אבער ווער עס האט געטראפן די פראדוקט.
סאו פון איך האב געדארפט מאכן חשבון ביסיידס יו נאו מאכן חשבונות וויפיל געלט מען מאכט אויף יעדע פראדוקט קענען צוטיילן ווייל בעיסיקלי ער באקומט פֿופֿציק פראצענט נאר פון צען פראדוקטס נישט פֿופֿציק פראצענט פון די ביזנעס נאכדעם וואס איך האב געענדיגט דאס האב איך נאך געדארפט צוטיילן אלע ביזנעס עקספענסעס אקארדינגלי יו נאו דיווייד צווישן רעישאוס און אלע זאכן כ'האב געספענדט זייער אסאך צייט אויף דעם. און איך האב געדארפט טשארדזשן אסאך געלט אויכעט, און איך האב סיין אפ נאך אפאר אנדערע עמעזאן אקאונטס, און לייק איך געטראכט צו מיר לייק יו נאו איף דער איז סאם וועי איי קען אוטאמעיט דאס און דאס יו נאו ארויסרוקן פאר א ביזנעס, יו נאו דאס איז סאמטינג דעט יו נאו ווייל איך האב נישט געטראפן קיין גוטע פראגרעם, איך האב געטרייט צו זוכן, איך האב גארנישט געטראפן, סא לייק דאס איז סאמטינג ריעלי איי קען דו, און מיין נעקסט דאר נעיבער אין מיין אפיס איז געווען א יונגערמאן יצחק גלאנץ, וואס ער האט ער האט ער האט געארבעט אין בי-ענד-עיטש און זיין דזשאב אין בי-ענד-עיטש האט ער געטון פראגרעמינג סאו ער האט זיך געעפענט א אייגענע ביזנעס ער טוט קאסטום סאפטווער דעוועלאפמענט און איך האב אים און איך האב אים געפרעגט דעמאלטס צו לייק צו ער וואלט געקענט דעוועלאפען אזא פראגרעם פאר מיר זאגט ער יא יא כ'וועל עס מאכן פאר דיר ער קומט זאגן ס'גייט נאר קאסטן פֿופֿצן טויזנט דאלער צו דעוועלאפען אזא פראגרעם

און מ'האט זיך אריינגענארט און עס האט זיך געבויעט און געבויעט, ס'איז נישט אריינגענארט, עה דזשאסט יו נאו מ'האט נישט געוויסט, יו נאו היינט צוטאגס עסטימעטס זענען אסאך אנדערע, א גאנץ אנדערע זאך, סאו עט דעט פוינט ער האט אנגעהויבן צו בויען די פראגראם, און אונז האבן אנגעהויבן צו, און אונז האבן עס געענדיגט, יו נאו מיין נישט געענדיגט, אונז האבן געהאט די פירסט פעיז אונז געפינישט, און איך האב אנגעהויבן אויפצוסיינען קאסטומערס, ס'האט געארבעט? ס'האט געטון וואס ס'האט געדארפט?
ברוך השם, שטייען מיר היינט מיט איבער פינף הונדערט קאסטומערס. ס'זענען נאך היינט נוצט מען דעס אויך. שור מען נוצט נאך אלץ אויף יא איך היינט האב איך שוין א אינהאוס טיעם אמאל פלעגט ער בויען פאר ער האט געטון ער טוט אסאך אנדערע זאכן אויך מין נישט נאר פאר מיר סאו איך האב געזאגט היינט האב איך אינהאוס פראגראמערס און מען זיצט א גאנצע טאג מען לייגט צו נייע פיעטשערס מען לייגט צו נאך און נאך זאכן מען דארף אויך קאסטום סאפטוועיר איז דא א. ס'איז דא זייער אסאך מעינטענענס, מענטשן מיינען לייק מאכסט א פראגרעם און מארגען איז עס גוט, דזשאסט א קליין עקזעמפעל, דו קענסט נישט קאמפעירן א דעטעבעיס וואס האט א טויזענט רעקארדס צו א דעטעבעיס וואס האט לאמיר זאגן איך ווייס צוויי הונדערט מיליאן רעקארדס, ס'דארף אנדערע מעינטענענס, ס'איז נישט נאר א שטערקערע מאשין, ס'איז נישט אזוי ווי לייק איך נעם א קאר וואס האט טרי הונדרעט הארס פאוער, צו סיקס הונדרעט הארס פאוער, מען דארף בילדען די מאשין אנדערש, מען דארף עס, מען דארף אויסשטעלן די קאוד אנדערש, מען דארף פראגרעמען, אנדערע רעדלעך, אנדערע, אלעס, אלעס, סאו ס'איז, ס'איז אסאך מעינטענענס אויף די פראגרעם אליינס וואס אונז דארף מיר טוהן, חוץ וואס אונז, אונז לייגן מיר צו פיטשערס, סאו ביז יעצט האבן מיר צוגעלייגט צו טייטן אונזער טיעם, אונז האבן מענטשן וואס טוהן אינזשענירינג וואס טוהן סופארט, וואס אונז האלט מיר אויף א מינוט, מינוט צו האבן סופארט אויכעט וואס אינקאמינג טיקעטס, עניטינג וואס גייט ראנג. און חוץ פון דעם מיטצונעמען אונז האמער די נייע פיעטשערס וואס אונז לייגן מיר צו יעדע סינגל טאג און נאכדעם האמער אויך מעינטענענס וואס אונז דארף מיר נאר קאנסטענטלי טון קאנסטענטלי מעינטעינען קאנסטענטלי זאכן יו נאו דזשאסט צו קענען טו קיעפ אפ וויט די קעפעסיטי און קיעפ אפ מיט אלע נייע קאסטומערס וואס קומען צו. Wow. מורא'דיג אינטערעסאנט. האסט ממש געוואקסן יא. אנפאלד א פיקטשער. דו האסט נאך עפעס סאפטוועירס וואס דו פלאנסט צו מאכן? סאו יו נאו דאס איז איינע פון די זאכן וואס לייק עט סאם פוינט איך האב אמאל גערעדט לייק מיט אנדערע מענטשן לייק אין טערמס פון לאמיר זאגן אינוועסטינג אין א פראגראם די זאך איז די ערשטע זאך איז ביפאר יו וואנט טו גאו אוט טו דא סאמטינג עלס ביגער פירסט טינג מעיק שור האסט א סאליד אקאמפלישמענט די ביזנעס ברוך השם איז זייער סאליד באט איך זוך צו נעמען די ביזנעס צו א קאמפליט נייע לעוועל ווער לייק מ'זאל ס'זאל זיין לייק א עכטע עכטע סאליד ביזנעס. און עט דעט פוינט, יו נאו, קען די ביזנעס זיך פארקויפן איין טאג אדער סאמטינג לייק דעט, עט דעט פוינט וועט מאכן סענס לאמיר זאגן אריינצודזשאמפען נאך א סאפטוועיר, באט אסאך מאל מענטשן לייק איך זעה אסאך אינגעלייט לייק מ'טוט צען זאכן און האלב דערפון פעלען, יו נאו, סאמטיימס טו מאטש איז נאט גוד, און אין א ביזנעס אסאך מאל ריקווייערט אין דעפט פאוקעס, איך בין דאך אן אקאונטענט, סאו ווען פאר איך האב געעפנט מיין ביזנעס מיין עקספערטיז איז געווען נאמבערס, ספרעד שיטס, אקאונטינג טולס, עניטינג לייק דעט, קוויק בוקס זאכן, סאו ווען איך האב געעפנט מיין אייגענע ביזנעס סערטען זאכן וואס איך האב נישט גערילייזט איז א מענטש דארף טראגן יו נאו ס'איז דא זייער אסאך אנדערע דעפארטמענטס אין די ביזנעס, פאר עקזעמפל איינער דארף קענען טוהן סעילס, דארף קענען טוהן מארקעטינג, און איך האב נישט געהאט קיין שום עקספיריענס יו נאו נישט אין סעילס וויטש סעילס וואזענט סאו הארד פאר מיר באט מארקעטינג וויטש איז גאנץ שווער פאר מיר און אנדערע דעפארטמענטס סאו ווען מ'גייט אריין אין א אייגענע ביזנעס איז דארף מען קענען זיין זייער געפאוקעסט אויף די ביזנעס און די עריעס ווי דו האסט דיין עקספערטיז יו קאנטיניו טו פאוקעס און דו וועל און דען די אדער עריעס וואו יו נאט סאו עקספערט דארפסטו א טיעם. דארפסטו א טיעם אדער טרעפן העלפ און דארפסט זיין אן טאפ פון טיעם צו פארשטיין צו וויסן צו מ'טוט עס יא צו מ'טוט עס נישט למשל מיין שווערע פארט קען אסאך מאל זיין אן טערמס אוו מארקעטינג, טערמס אוו סעילס, טערמס אוו איך וויל ארויס ריטשן צו א בראדער אודיענס, איך וויל ארויס ריטשן צו מענטשן אלל אווער די יונייטעד סטעיטס, ס'איז נישט לייק איך האב נישט געגאנגען אין סקול פאר קיין שום מארקעטינג טעקניקס, און ס'איז א זאך וואס איי לערנד איי לערנד אן מיי און, און איים קאנסטענטלי דעוועלאפינג, קאנסטענטלי מעקינג טשעינדזשעס, אקאונטינג איז א זאך וואס איך קען זייער גוט, סאו דאס וואס מיין פראגראם טוט, צו איך דארף העלפ מיט פיינענס? ניין, ווייל פיינענס, איך האב געטון בוקקיפינג, איך האב געהאט לייק א סי עף או סטייל פאר פיר יאר, פיקט אפ א לאט אוו אינפארמעישן, איך ווייס עקזעקט וויאזוי צו טון דע פארט, ס'דא אנדערע מענטשן וואס זענען זייער גוט אין מארקעטינג, באט ווען ס'קומט צו די אדמיניסטרעישן פארט פון די קאמפאני זענען זיי צופארן אויף אכט פלעצער, און יו נאו איך זע עס כסדר, סאו יעדע ביזנעס דארף מען קענען ראנען לייק פינף דזשאבס אויפאמאל ווען יו אפען די ביזנעס טיל

און איט טעיקס א לאט אוו טיים א לאט אוו טינקינג יו נאו סאו וואו. סאו פערסאנעל אקאונטינג טוסטו אויך? ניין, סאו וואס איך טוה איז איך טוה נישט קיין טעקס ריטורנס פאר די ריזן אויך ביקאויז טעקס ריטורנס איז א זאך וואס חוץ וואס איך האב נישט געהאט מעידזשער עקספיריענס איך קען עס טעקניקלי טוהן איך קען עס, יו נאו, איך גיי איבער מיינע אייגענע טעקס ריטורן, איך גיי איבער אלע מיינע קלייענטס, איך קוק עס איבער פאר. אה אן אקאונטענט קען נישט אליין זיין אקאונטענט. ניין איך געב עס אבער ארויס, איך געב, ביקאוז איך איך טריי זייער שטארק צו זיין געפאוקעסט אן וואט איים גוד עט, און לייק ווי איך ברענג, וואס מ'זאגט וועיר איי סי, לאמיר זאגן א צווייטע זאך, אין ביזנעס ווען א מענטש באצאלט פאר איינעם, יו העוו טו פראווייד סאם טייפ אוו וועליו.

און זייער אסאך ביזנעסער איי העלפ דעם סקעיל מיט די פראפער בוקס צו קענען פארשטיין וואס גייט פאר צו קענען העלפן סערטען זאכן צו קענען אידענטיפייען סערטען פראבלעמס יו נאו דזשאסט א עקזעמפעל כהאב איבערגענומען א קאמפעני סא איי גאט אויף מיינע ערשטע קלייענטס כהאב אנגעהויבן און לייק זיי מיט א וואן יער האבן זיי באצאלט טעקס ווייל סאיז געוויזן סאיז געמאכט געלט האט אבער די קאמפעני קיינמאל נישט געמאכט קיין געלט פון דעי וואן פשוט די בוקס זענען נישט געווען אויפגעשטעלט פראפערלי נאו די בוקס זענען געווען אויפגעשטעלט ביי א פראפעשענעל בוקקיפינג קאמפעני באט איך וויל נישט אריין גיין אין דיטעיל באט פראפער מיינט צו זאגן אז עס איז דא זאכן אסאך מאל אין די בוקס וויטש זענען נישט געטון ריכטיג מינט דו קענסט עס אנקוקן פון אינדרויסן זעט אויס אלעס גוט די אקאונטענט זיי האבן גענוצט איז עפעס אקאונטענט אין מאנהעטן וואס האט געטשארדזשט כ'ווייס נישט וויפיל געלט באט הי נעווער דרילד אין טו וואט די פראבלעם וואז ענד נידער דעי ווער עווער עיבל טו פיגור איט אוט באט דאס איז א זאך וואס איך האב געארבעט זייער אסאך אויף דעם סאו דאס איז סאמטינג דעט איי פיגורד אוט אין טו סעקאנדס ענד דאס איז א זאך וואס א גרויסע חלק פון די מינע פראבלעמס, דאס איז וואס מיין קאמפאני באשטייט פון, ספעציעל אין די סאפטוועיר, איינע פון די זאכן וואס אונז טוהן מיר ווען אונז סעט מיר אויף נייע קלייענטס מאכן מיר א אנבאורדינג סעטאפ, עקספלעין מיר זיי, יו נאו, איטס נישט נאר לייק אקעי דא איז די פראגרעם, אונז טרייען מיר זיי צו עקספלעינען צו מאכן זיכער אז זיי פארשטייען וואס זיי דארפן צו טוהן אין בוקקיפינג, און וויאזוי די פלאו ארבעט און און דעט איטס דאן רייט פאר דעט ביאינג צו גיין זאגן צי יו נאו צי איינער זאל זיין א LLC ווערסעס א עס קארפ אדער א סי קארפ אדער די אלע מיני זאכן אדער צו וועלכע טעקס דידאקשען זיי דארפן נעמען אדער די אדער צי ס'דארף פיילן די סטעיט יענע סטעיט דיז אר לייק טינגס וואס איך טוה נישט אויף א דעי טו דעי סאו דעי טו דעי סאו יו נאו ווען מען זאגט איך וויל נישט יענעם אויסנארן און איך וויל יענער זאל באקומען די ריכטיגע עקספערטיז ווי ער דארף.

זאל וויסן איין זאך אז ער דארף גוטע בוקס זאל ער קומען צו אונז אין די סאפטוועיר קאנעקט בוקס און. ענד איינער וואס האט א אייגענע וועבסייט? סאו געווענליך רוב מענטשן וואס בויען היינט אייגענע וועבסייט יוזן לייק שאפיפיי אדער וואוקאמערס אדער די זאכן סאו אונז ווער פינישינג איט אפ נאו און דאס וועט מען אויך קענען אינטעגרעיטן עווענטשעלי צו קוויק בוקס און די אלע יו נאו די ריפארטינג וואס אונז טוען מיר אויך אויף די וועבסייט אלע ריפארטס וואס אונז האמיר די אלע זאכן גייט זיין אוועילעבל פאר די אלע אנדערע פלאטפארמס עס וועל.

דען עס גיין דורך און דורך און סאו איך ענדזשוי זייער סאך לייק צוזאם צו שטעלן א פאזעל סאלווען עני אישו עני לייק טשעלענדזש וואס איך האב איך האב גראדע אמאל א סטארי וואס דו האסט ליב די פילינג פון פון עקאמפלישן? יא איך גיי דיך געבן עקזעמפל איך האב געוואלט לייגן אין מיין הויז ווייפיי טערמעסטעטס אקעי איך האב געקויפט איינס אויף עמעזאן פאר הונדערט דאלער ס'האט געדארפט האבן א סי ווייער, א סי ווייער בעיסיקלי איז ווייל א נארמאלע טערמאסטעט דארף נעמט א בעטערי, דאס דארף האבן לעקטריק די גאנצע צייט ביקאוז אוו ווייפיי סאו ס'נוצט אסאך מער, סאו מיין הויז איז געבויט אביסל פאני אז ס'האט צוויי סעפערעט טערמאסטעטס אין די זעלבע שטאק, איינס איז סעפערעט פאר עירקאנדישן איינס סעפערעט פאר סטיעם, סאו אין די טערמאסטעט ווייער איז דא פֿינף ווייערס, געווענליך גייען דרײַ פאר סטיעם, צוויי פאר עירקאנדישן, סאו ווייל איך האב נאר ווייל איך האב נישט געהאט די עירקאנדישן אינסטאלד האב איך געהאט עקסטערע ווייערס, סאו די ווייער איז נאכדעם אראפגעלאפן ביז די בוילער רום,

און איך האב געהאט עפעס א, איך האב עפעס א פרענד איז עלעקטרישען, קודם האב איך געקויפט עפעס א מין ווייער אין האום דיפאו, עס האט נישט געארבעט, ביז איך האב מסביר געווען אז איך דארף א קאנווערטער, איך האב געדארפט קאנווערטן מיין טערמאסטאט, די טערמאסטאט איז אויף לאו וואלטעדזש און א געהעריגע פלאג איז היי וואלטעדזש, סאו דארפסט קויפן א קאנווערטער, פלאגסט אריין די ווייער אריין אין דעם, נאכדעם קאנווערטס עלעקטריסיטי, דעמאלטס קענסטו קאנעקטן דעם, נאכדעם, סאו איך האב פיינעלי דאס געטון.

די פארט פון וואס איך ענדזשוי אויך זייער סאך פון מיין פון מיין דזשאב און פון מיין סאפטוועיר איז דעט איך פיעל לייק ווי איך עקאמפליש א מישען איך בין אויף א מישען צו איך וויל קענען ווי מען זאגט נעמען די קאמפאני צו א סערטען פלאץ און דאס איז פארט אוו לייק די דרייווער סאו יעדע לייק וואך טראכט איך אקעי לייק איך בין אנגעקומען דא פאריאר ווי וויל איך שטיין די יאר איך זאג אויך אויף מיין ארבעטערס רעד איך איין שוין אז לייק אז מען דארף, אונז דארפן אקאמפלישן דאס אמאונט אוו מאני אין סעילס, און אלעמאל מען טון אזויפיל סעילס, רעד איך איין שוין אז אונז דארפן אקאמפלישן אזויפיל סעילס אין דריי חדשים ארום, אויב מען ארבעט נישט היינט גייט מען נישט אנקומען דעמאלטס, יעדע סינגל טאג דארף מען ארבעטן אין ארדער צו אקאמפלישן, און ווי מען זאגט ראום וואסנט בילט אין וואן דעי, קיין איין קאמפעני איז געגאנגען אזוי, עס איז שווערע ארבעט פון יארן און יארן, באט עטליעסט איי סי מייסעלף מאווינג אפ און אפ, און איי סי מייסעלף קליימינג די לעדער און איטס מעיקינג פראגרעס, סאו די פארט פון מיינע האביס איז אויך דעט.

ווען דו האסט ווען עני טשויס צו טוהן עני אנדערע זאך. צו איך האב ווען א טשויס צו טוהן עני אנדערע זאך. איך אינדזשוי זייער אסאך וואס איך טוה. צו איך האב ווען א טשויס צו טוהן יעצט עני אנדערע דינג וואס איך וואלט געוואלט טוהן. לעטס סעי קענסט זיין די גרעסטע טרעוול עידזשענט.

יענער באקומען אט דעט פוינט ס'געווען גראד נאך די גרעיט ריסעשאן און ס'געווען א קאמפאני וואס האט געזוכט א מענעדזשער צו מענעדזשן זייער סטיל פלענט און און און סטיל און זיי האבן געזוכט א גוטע מענעדזשער ס'געווען גראד נאך די ריסעשאן און נאך אלעס זיי האבן געהייערט דעם מענטש דעמאלטס פאר א מיליאן דאלער וויטש מיליאן דאלער אין נײַנצן דרײַ און דרײַסיק אין יענע צייט איז אסאך אסאך געלט סאו ער שרייבט און דער מענטש האט נישט געהאט קיין שום עקספיריענס אין סטיל סאו פארוואס האבן זיי אים גענומען דעטס יעס מען האט אים גענומען ביקאוז ער האט געהאט זייער ער האט געהאט זייער גוטע קאמיוניקעישן סקילס נאו איך ווייס איין זאך וואס יעדע איין גייט פרעגן טראמפ האט נישט יו נאו זיין קאמיוניקעישן סקילס איז איין וועג באט ענד אוו די דעי ווען איך ליין די בוק עס פרעגט מיך אייביג די קוועסטשן לייק יו נאו אגעין ער האט געבויט סערטען ביזנעסעס יו נאו איי מין ס'איז זיין רילעישענשיפ מיט סערטען מענטשן איז אויף אנדערע לעוועלס באט ער האט געהאט משונה'דיגע גוטע קאמיוניקעישן סקילס ענד ער קען זייער גוט זיך אויסקומען זיך דורכקומען מיט מענטשן

פשוט צו אינטערעקטן מיט א צווייטע מענטש. יא, סאו צו קענען מאכן אסאך געלט און נישט האבן א ביזנעס, דאס קען אויך זיין א אפשען. קענסט זיצן פאר דיך אליינס, דארפסט נישט, און אויב מען קען האבן פרענדס, קענסט קענסט סאושעלייזן קען פארטיען, באט לייק צו מאכן זיכער אז יעדער איינער ארבעט איז דאן אן טיים, אלעס פארט, זאכן קלאפן, אוודאי גוטע ארבעטער זענען אייביג בעסער, באט דו ווייסט אויב קיינער האלט דיך נישט קיינמאל אקאונטעבל, אדער קיינער קוקט נישט קיינמאל זאכן, ענד אוו די דעי טינגס אר גאנא פאל ביהיינד די קרעקס ביקאז נאטינג יו נאו דו ווייסט ס'דא א סעינג איף יו דאנט פלען יו פלען טו פעיל מען דארף האבן א פלאן מען דארף האבן גאולס מען דארף קענען נאכאיבער מען דארף קענען אנקומען סאו לייק אין אידער וועי פרעגסט מיך וועגן עני אנדערע זאך ווען ס'איז דא א אפערטוניטי ווי א מענטש קען לייק ארבעטען מער אן לייק היז אוין ווי ער דארף נישט זיין אנטאפ פון יענעם א גאנצע טאג

קוק אים אן, ער איז ארויס פון מאטיס און ער איז געווארן, יו נאו, הי בילט אפ היז עמפייער. וואסערע לעסן קען ער ארויסנעמען? סאו, ס'איז זייער א גוטע קוועשטן, און איך גיי זאגן האנעסטלי, איך האב געהאט זייער אסאך שווערע טעג. ס'איז נישט גרינג צו דרייוון, ספעציעל, ס'איז געווען טעג וואס איך האב געדרייווט פאר אזוי צוועלף שעה אין א צי, יו נאו, און די ארבעט איז דעגרעידינג ווארק, יו נאו ספעשל ספעשל נעקסט טיים דו נעמסט א טעקסי יו נאו דארפסט אפרישיעטן אסאך מאל די מענטשן טוען לייק אסאך מאל מענטשן קענען זיין אביוסיוו אין די קאר וויטש איז אויך זייער נישט קיין באטאמטע פילינג און יו נאו צו וואטעווער ס'איז אממ מ'טאר זיך קיינמאל נישט אראפלאזן מ'טאר קיינמאל נישט אריינגיין אין א דעפרעשן יו העוו טו דזשאסט קאנסטענטלי קיפ אן מאווינג אהעד. ס'איז אויכעט אויכעט א וויכטיגע זאך אויכעט איז אסאך מאל כ'האב געזעהן ספעט יו נאו לעיטער אן איך בין אויך געווען דארט אין די ביזנעס פאר צוויי יאר כ'האב געזעהן סוקסעספול יו נאו קעיפעבל יונגעלייט האבן געדרייווט עט דעט פוינט ס'געווען אנדערע באט ס'געווען ס'געווען ווי איינער לייק אינגערמאן איז אריינגעקומען און ער האט נישט געהאט קיין אנדערע דזשאב סאו האט עס געטוהן האט עס גענומען באט ער פלעגט אריינקומען צען עלף אזייגער יעדן טאג. פשוט ביקאוז הי העד נאו, נישט געהאט קיין חיות, נישט געהאט וואס אויפצושטיין, ער וואזענט לוקינג פארווערד טו איט, ער האט עס געטון ווען ער איז געווען געפאורסט. סאו אסאך מאל מאכט זיך אז איך האב באקומען א גוטע אפער ערגעץ אנדערש, און גיי ערגעץ אנדערש. מיין אפער, איך האב באקומען די אפער צו זיין די דיספעטשער נאר ביקאוז יו נאו. די מענטשן זעהן איך בין איינער וואס קומט יעדן טאג אן טיים, איך קלאק אריין, איך מאך מיין געלט, יו נאו וויפיל געלט א דרייווער דארף אריינברענגען. הי סא איי וואס ווערי סיריעס ענד איי טוק איט ווערי סיריעס איווען איף איי וואזענט אין די בעסט סיטועשן. סאו וואטעווער די סטעידזש ביסט יעצט אין, און וואטעווער א אינגערמאן איז אין וועלכע דזשאב ער האט יעצט, ס'איז זייער וויכטיג, אפילו איך ווייס א אנדערע אינגערמאן ס'האט יעצט אנגעפאנגען עפעס א ווערהאוס א קאמפעני וואס איז סלאו, און זייער א קעיפעבל מענטש, באט יו נאו ער זאגט מיך אסאך מאל לייק איך גיי אריין אביסל שפעט אביסל דעם, יו נאו לייק אדער ער קלאצט ארום אביסל, קאמפעני עניוועי סלאו, פוינט איז נישט קיין חילוק וואסערע מצב די קאמפעני איז,

וואַו וואַו זייער שטארק אקעי טענק יו פארן דא זיין און טענק יו פארן שערן דיין סטארי כ'האף טאקע מענטשן זאלן טאקע אינספייערד ווערן און טון נעמען די זעלבע קאנפידענס וואס דו האסט גענומען און עקשול טון צום זאך. טענק יו, שכח.